ענערדזשי אסאך. איך בין א מענטש אויכעט וואס איך איך גרייט נישט צו פאר דעם רעדן, וואס צו רעדן. איך ווייס נישט וואס איך ווייס נישט אוואו איך גיי אנקומען איך ווייס נישט אוואו איך גיי אנהייבן. אסאך מאל איז טראכט איך אויף א ענין, ס'איז א כלליות'דיגע ענין וואס האט שייכות עפעס צו די פרשה אדער נישט, און איך ווייס אז ס'איז אן אחריות זיכער, נישט נאר אן אחריות. כ'מיין א אחריות מער, מענטשן ווילן דיר הערן, מענטשן ווילן עפעס מקבל זיין, וואס גייסטו זיי זאגן? דאס מענטשליכקייט, סתם, ס'איז דא, כ'ווייס נישט, מ'זאגט עס אויף ענגליש, מסתמא איז דא אזא ווארט, אפי' אפשר אויף אידיש אויכעט, אויף עברית איז דא א ווארט, לשלוף מהמותן

ווערסטו צדיק. לשלוף מהמותן ווי. אבי געזאגט זאגט מען אויף אידיש אבי געזאגט. ער פרעגט מיר צו ס'נעמט כוחות. זאג איך די נקודה גיי זיצן מיט א מענטש גיי זיצן מיט מענטשן זיי ווילן עפעס הערן זיי ווילן עפעס. איך קום און איך זאג רבונו של עולם איך ווייס באמת נישט וואס צו זאגן, איך ווייס נישט באמת וואס זיי דארפן, יא וואס וואס, ס'דא מאלן וואס בכלל האסטו אזא בלאנק, אזא וויאזוי זאגט מען, אזא בלענק, בלענק. איך פארגעס אויכעט, איך ווייס נישט וואס, פונדעסטוועגן ס'איז דא סייעתא דשמיא, מ'דארף האבן באמת סייעתא דשמיא עס זאל געבן א קום ארויס די ריכטיגע ווארט, די ריכטיגע זאך, די ריכטיגע דא מאלן איך הייב אן מיט עפעס. און ס'גיט אויף א שוואונג פלוצלינג עפעס וועגן אויף א צווייטע נושא וואס כ'האב בכלל נישט געוואוסט, און צום סוף זעט מען אז פארקערט דאס האט געדארפט זיין. דעם הערשל גראס קענט איר צופעליג? שמחת טאטע, יא יא יא שמחה איז דא געווען שבת? שמחה האט מיך געשיקט א מעסעדזש. האט זיך אויסגעשטעלט במשך דעם שבת אז כ'האב גערעדט אפשר צען מאל.

ביי קידוש, ביי קידוש, צוויי מאל ביי די סעודה, ביי די סעודה צוויי מאל, היינט קומט נאך א זעקסטן מאל יעצט, פרק, שלש סעודות, און מיט די פרויען איז פופצן מאל, עסט מיר פרעגן פאר דעם צו איך האב געוואוסט וואס איך גיי רעדן יעדע מאל איך זאג דיר ניין, ווייל איך ווייס באמת נישט, איך זיץ איצטער מיט אייך, מ'גייט אויף אזוי, וואס, צום רבונו של עולם, וואס גייט מען רעדן?

און ער הערט די גבאי זאגט אים דאס בין איך איך בין דאס דער רבי זעהט אז עפעס טוט זיך פרעגט אים שאף פרעגט אים די גבאי וואס גייט פאר זאגט ער ער זאגט אז עס איז ער זאג אים אז אמאל איז גוט צו רעדן צו זיך אליינס און ווען מען דארף הערן קען מען רעדן צו זיך אליין. איך פרוביר די זאך ווען איך רעד אז איך זאל פרובירן זען אז וואס איז עס נוגע צו מיר. ס'איז דא א ס'איז דא א ווארט פון רבי לוי יצחק בענדער זכרונו לברכה זאגט א גוטע געדאנק אין ליקוטי מוהרן אין תורה ל"ד רעדט דער רבי נחמן רעדט באריכות דארטן, דאס איז די נקודה פון די מאמר, ס'איז דא נקודת הצדיק, נקודת החבר, נקודת עצמו. צדיק, א חבר, און א זיך אליינס. יא, א מענטש דארף זיין מחובר צו די דריי נקודות, ווייל דארטן ביי די דריי נקודות, דארטן קען מען אוועק נעמען די אלע שוועריקייטן וואס ס'גייט אריבער אויף א מענטשן. מענטשן. אלע פראבלעמען, ער רופט עס אן דארטן חרפה, חרפה שברה ליבי, ס'גייט אריבער אויף א מענטשן אזעלכע סארט בושות וחרפות נישט פון דרויסן, אינעווייניגסטע אזעלכע. און כדי צו מתקן זיין דעם שבירת הלב, די חרפת הלב, די עורלת הלב, דארף מען האבן די נקודת אהבה, די ליבשאפט, אבער ווי אזוי? מען דארף מחבר זיין די מויל און רעדן מיטן צדיק אדער מיט א חבר אדער מיט זיך עניינים וואס איז נוגע צו זיין ענין און דורך דעם גייט אוועק די אלע חרפת לב איז ווען ר' נחמן רעדט פון רעדן מיט א חבר ברענגט ער דעם פסוק ומקבלין דין מן דין דארף מקבל זיין איינער פונעם צווייטן איז רבי לוי יצחק בענדער פלעגט מדייק זיין אז ס'איז טאקע א חידוש ווייל וואס מיינט עס ומקבלין דין מן דין אין דעם פסוק שטייט נישט ומקבלין דין מן דין אין פסוק שטייט וקרא זה אל זה. וואס די מלאכים וקרא זה אל זה ואמר, וואס דארף מען אפטייטשן אין תרגום אויב שטייט וקרא? וקריאת דין על דין, וקריאת דין על דין, וקרא, אין תרגום שטייט ומקבלין דין מן דין, וואס איז פשט? פארוואס טייטשט די תרגום א צווייטע סארט אפטייטש, נישט וקריאת דין לדין, נאר ומקבלין דין מן דין? האט רבי איציק בענדער געזאגט דעם ווארט אז אין שיחת חברים, בשעת מען רעדט מיט א חבר, די מחשבה דיינע דארף זיין, איך רעד מיט דיר ווייל איך דארף דאס האבן, איך רעד נישט צו דיר ווייל איך בין דער אדם השלם און איך קען דיר זאגן דארפסט טון כך וכך, ניין. קרא זה אל זה, די תרגום פון קרא זה אל זה, די אפטייטש איז מקבלין דין מן דין. ווען דו רעדסט, פרוביר טראכטן, וואס איז דאס נוגע צו מיר? ווי איך רעד א ווארט וואס איך וויל אז דער ווארט זאל קומען צו מיר, דער ווארט זאל אריינשיינען אין מיר, נו, איך קען דאך נישט רעדן צו מיר אליין. איז איך רעד צו יענעם כדי ס'זאל צוריקקומען צו מיר. עס רופט זיך אור ישר ואור חוזר. די אור ישר איז דו רעדסט צו יענעם, אבער דער תכלית איז זאל ווערן א אור חוזר. ס'איז דא א מאמר תורה קפ אין ליקוטי מוהרן ר' נחמן זאגט, ער ברענגט א משל, אז מ'נעמט א, ווי זאגט מען, א טאבע, א. א באלי שמיצט, פליט עס אוועק. פארוואס ווארפסטו עס? ווייל דו ווילסט זאל צוריק קומען. אבער דו ווילסט דאך ס'זאל צוריק קומען, איז ווארפסטו עס אויף א וואנט קומט עס אויף צוריק. פארוואס ווארפסטו עס? ווייל דו ווילסט עס האבן. זאגט ר' נחמן, רעד צו יענעם, אפילו יענער איז א וואנט. דו האסט עס באקומען אויף צוריק. אויב יענער איז נישט קיין וואנט איז נאך מער, ס'גייט אריינגיין אין אים, און ס'קומט אויף צוריק צו דיר מיט עפעס אזא אור חוזר. ס'איז געווען אז ר' נחמן האט אסאך געבעטן דאס איז איינע פון די סיבות וואס איך טו דאס. עס איז מיר נישט גרינג די אלע נסיעות, עס איז שווער אויכעט. אבער שטייט אין חיי מוהרן, ר' נחמן האט האט גערעדט, ר' נתן זאגט, והאריך האריך בזה כמה וכמה פעמים ער האט מאריך געווען און ער האט געשטופט זיינע מענטשן און ער האט זיך, וואס וואס וואס גייט איר נישט רעדן איינער מיט דעם צווייטן, שרייבט דארטן דעם לשון אז ס'איז כדאי, ס'איז מן הראוי צו מאכן נסיעות. ווייטע נסיעות כדי זיך טרעפן מיט א מענטשן און רעדן מיט אים, ער זאגט ס'איז כדאי צו רעדן מיט זיי שיחת חולין, אפשר בתוך זה וועט ארויסקומען עפעס א ווארט וואס מ'וועט קענען כאפן א שטיקל התעוררות פון דעם.

און ער זאגט, ברענגט, גייט נישט רעדן נאר צו די צובראכענע, צו די, היינט רופט מען עס אן די צוקלאפטע נשמות, צוקלאפטע נשמות, ער זאגט מען דארף, נע, גיי זיי מקרב די עשירים, די בני עשירים, די תלמידי חכמים, די בני תלמידי חכמים, די מיוחסים, די בני מיוחסים, פארוואס? זאגט ער, ווייל די נשמות, א מיוחס, א בן מיוחס, א תלמיד חכם, א בן תלמיד חכם, א גביר, א בן, ער האט אסאך נשמות ארום אים, וועסטו אים מקרב זיין, גיבסטו א שלעפ אריין נאך צענדליגער נשמות, וועסט מיט ברענגען מיט דיר נאך אזויפיל, גיי טו דאס. ווען ר' נחמן האט גערעדט פון דעם, איז איינער פון די תלמידים זיינע געווען ר' יודל, און גרויסע תלמידים, האט דער ר' יודל האט זיך געגעבן א רוף אן אזוי ווי עס קוקט אויס א שטיקל גאווה, איך גיי רעדן, כאילו איך בין שוין דער אדם השלם און איך גיי רעדן מיט יענעם, איך גיי, ר' יודל האט געפרעגט ר' נחמנ'ן, וואס הייסט רעדן, כאילו וואס, איך בין שוין א בסדר'דיגער, לאמיר זיך מתקן זיין, נאכהער מיר גייען רעדן. האט ר' נחמן אים געגעבן א ענטפער מיט אזא מורא'דיגער משל, עס האט. די גאנצע זאך איז אנדערש געווארן, זאגט ער אים, משל למה הדבר דומה, עס איז געקומען אמאל א מענטשן צו די גביר פון שטאט, זאגט אים איך בין אין א שווערע מצב, איך דארף, איך האב נישט קיין ברירה, איך טו עס נישט בדרך כלל, איך דארף א הלוואה, צען טויזנט דאלער, האב רחמנות, גיב מיר א צייט, איך וועל עומד זיין. און ער גיט אים א הלוואה. ס'איז געקומען די צייט ער דארף צוריקגעבן, ער האט נישט וואס צוריקגעבן. ער איז געווען א אדם ישר, ער גייט צו דעם גביר, ער זאגט אים, איך האב זיך מחייב געווען די די צייט ברענגען צוריק, איך האב עס נאכנישט, איך קען נישט צוריקגעבן, איך בעט פון דיר, גיב מיר נאך צייט, איך וויל אנקומען צו דעם, איך דארף עס צוריקגעבן. זאגט אים דער גביר, אה, דו ביסט א גלייכער מענטש, דו קלערסט דו ביסט די איינציגסטער מענטש וואס קומט מיר דא געלט אין שטאט? וואו יעדער איינער קומט מיר געלט קיינער קומט מיר נישט זאגן אזעלכע ווערטער זאגט ער אים א קוק דיין גלייכקייט ברענגט מיר צו איך זאל איך זאל איך זאל מסכים זיין אבער לאמיר זען אז דו ביסט טאקע באמת ערנסט כדי איך זאל שפירן אז דיין ערנסטקייט גיי צו יעדן איינעם איך גיי געבן א ליסט פון די אלע וואס זיי קומען מיר געלט נעם פון יעדן איינעם א דאלאר יעדע טאג נעם איין דאלאר, אקעי, זיי האבן נישט די געלט צוריק, אבער א דאלאר האט ער נאך מסתבר, נעם א דאלאר פון דעם, נעם א דאלאר פון יענעם, נעם א דאלאר פון יענעם, וועט אויסקומען, נישט נאר דו ברענגסט, איך ווארט אויף דיין הלוואה, אבער דו ברענגסט מיר צוריק פאוואלע די אלע חובות פון אלעמען. האט ר' יודל אויפגעכאפט, אה, דאס איז עפעס א נייע דרך, איך גיי רעדן מיט יענעם, נישט ווייל איך, איך בין א בעל חוב, איך בין א שווערער בעל חוב, אבער איך קום צום אייבערשטן, רבונו של עולם, איך וויל צוריק געבן מיינע חובות, אבער איך קען נאך נישט, זאגט דער אייבערשטער, אה, דו ביסט א גלייכער מענטש, גיי נעם פון יענעם, קלייב צוזאמען, אזוי איך וועל ווארטן אויף דיר, ס'איז בסדר, ברענג צוזאמען, ס'איז דו רעדסט מיט יענעם איז נישט אז דו ביסט בסדר, פארקערט, דאס איז נאך א ומקבלין, וקריאז דין אל דין וקרא זה אל זה, ומקבלין דין מן דין,

שלום שלום ר' נחמן ר' נחמן האט געהאט אסאך מחלוקת דער שפאלער זיידע איז טאקע געווען דער וואס האט עס אנגעהיצט און אנגעווארימט און פרובירט עס צו שפרייטן מער און א גרויס א גרויסע שיינע חלק פון די צדיקים אין יענעם דור האבן זיך נישט געלאזט ער האט יא מצליח געווען צוזאמען נעמען אסאך חתימות אקעגן ר' נחמנ'ן, ממש דער שפאלער זיידע אריין טון ר' נחמן אין א חרם, ס'איז דא עפעס א פלאץ, ער האט אים געוואלט עס מאכן, ס'איז געווען עפעס א פלאץ וואס ס'קוקט אויס אזוי ווי האט שוין געהאט אכצן חתימות, אבער אנדערע זאגן אז ס'מיינט נישט קיין חי, ס'מיינט עפעס א ראש תיבות פון א צווייטע זאך. חתימת יד איש חי, און ער האט פרובירט מיטן בארדיטשעווער רב אויכעט, און מיט מיט יא וויפיל ס'איז געווען צדיקים וואס האבן זיי האבן נישט פארשטאנען ר' נחמנ'ען, און איך קען עס פרובירן פארשטיין, ווייסט איך בין א ברסלב'ער אלסדינג, איך האב מיין אמונה אין ר' נחמן אבער איך קען זיך געבן א שטעל אוועק אינדרויסן און זאגן, קומט א יונגער מענטש, טאקע א אייניקל פון בעל שם, א אור אייניקל, אבער עפעס מען רעדט פון זיין גרויסקייט, גייט אונז איבערקערן א וועלט מיט דעם נאך מער שפעטער מיט א תיקון. הא? ער האט גערעדט פון זיין גרויסקייט אויף א מורא'דיגע פארנעם, וואס ס'איז געווען צדיקים האבן גערעדט פון זייער גרויסקייט, ס'איז געווען. אבער ביי אים איז דאס געווען אויף א גרעסערע פארנעם, און קומט א צייט ער הייבט אן דערציילן סיפורי מעשיות, מיט א תיקון הכללי, אבער נאך אלצדינג ער איז געווען א אור אייניקל פון בעל שם, מ'האט מורא געהאט. ניין, ניין, עס איז געווען א מחלוקת מיט אים, אבער ער האט זיך גוט געהאלטן מיט אים אויכעט, אבער עס איז געווען א מחלוקת אויכעט, עס איז געווען ביידע צוזאמען. הערסט, אור אייניקל פון בעל שם האט מען זיך מורא געהאט צו טשעפען, און די רגע וואס ר' נחמן איז נפטר געווארן, ביי די אַכט און דרײַסיק יאר, איז, איך קען זיך פארשטעלן, איך שטעל, עס ווערט געשריבן אויכעט, אבער איך טראכט ביי מיר. א ספר באש ובמים הייסט עס? יא. ס'איז ארויסגעקומען אויף אידיש יעצט. יא יא, דארטן דער עיקר איז אויף ר' נתן, אבער עס איז ממילא ארומגערעדט ארום ר' נחמן אויכעט אסאך. ס'באש ובמים איז דא אויף ענגליש. וואס חיים מנחם קרעמער, דזשעסי קרעמער האט עס ארויסגעגעבן שפעטער נאך אויף עברית, און מ'טוט זיך געמאכט פאר צוויי א צוויי. חיים מנחם קרעמער, א גאנצע מכון ברסלב. נע, באש ובמים די לעבן פון ר' נחמן פון ר' נתן און די התקרבות פון ר' נתן צו ר' נחמן. איך שטעל זיך פאר אז גלייך ווען ר' נחמן איז נפטר געווארן די פשוטע מחשבה וואס איז געקומען אהא זעט איר דער אייבערשטער האט אים אוועקגענומען שוין מיר האבן געענדיגט וואס האט ר' נתן אפילו איז געווען אין א חלישות הדעת האט נישט געוואוסט וואס ער גייט טון שרייבט אין ימי מוהרנ"ת, און עפעס א יאר שפעטער האט ער אנגעהויבן צו אויפכאפן ווי דער עולם, יונגע חברה, ווארטן און ער האט אנגעהויבן צו רעדן און רעדן און רעדן, ווי ר' נתן האט אנגעהויבן צו מאכן צוריק דעם פייער, אוי, דא האט אנגעהויבן א פייער, מיר האבן געקלערט אז ס'איז געענדיגט די געשעפט, דו ביסט געקומען און הייבסט אן צוריק א נייע מואוומענט, וואס מאכסטו אונז דא אן? און ר' נתן איז דאך געגאנגען אויף א וועג וואס האט שטארק אכטונג געגעבן אז ער איז נישט קיין רבי, ער האט אריינגעבראקט די זאך, רבי נחמן ער איז רבי, אבער וואס ער איז רבי? די ערשטע מאל זענען זיי ארויס, די ערשטע מאל אזא זאך אין די וועלט, וואס מאכסטו ער איז די רבי, מען דארף האבן א רבי, מען דארף א קינד, מען דארף א אייניקל, מען דארף א תלמיד, אדער ווער רבי, ווען רבי נתן ווערט רבי וואלט אנדערש געווען די גאנצע בילד. נתן זאגט ניין בשום אופן נישט, דאס האט געמאכט דעם פייער נאך מער, און דער ר' נתן איז געקומען פון די ליטווישע וועלט, פון די מתנגדישע וועלט, ער איז געווען פון א מתנגדישע שטוב, ער האט זיך מקרב געווען צו די חסידים, איז די די די די רעבעס האבן אנגעהויבן צו כאפן אז דער מענטש הייבט אן צו שלעפן, ער האט געהאט א מורא'דיגע השפעה אויף די בני הנעורים. דער עולם האט זיך צוגעכאפט צו אים און מ'האט אנגעהויבן צו קומען, האט דאס געברענגט אזא פייער אז דער פייער וואס דער שפאלער זיידע האט אנגעצינדן אקעגן ר' נחמן דעמאלטס איז געווען קליין אקעגן דעם פייער וואס דער סאווראינער און דער ריזשינער, אוי דער ריזשינער איז געווען א אויך עס איז געווען א פייער, נישט אלע. עס איז געווען ביי די ברידער האבן געזאגט וואס רעדסטו אקעגן מיר האבן נאכנישט געהערט פון דעם טאטן גארנישט פארקערט ר' נחום האט דאך געזאגט א יפה עיניים ס'איז געווען צווישן זיי פארוואס איך בין ארויסגעווען שפעטער איז געווארן און ס'איז דא א בריוו איך האב געזען דעם בריוו פון סאווראינער ביי ר' נתנ'ס צייט מצוה להומם להרגם

ברענגט אז דער זוהן פון ר' נחמן טולטשינער דער תלמיד פון ר' נתן האט געזאגט ר' ליקען למען ידעו דורותיהם האט ער ס'איז נישט צו גלייבן ס'דא בריוון פון ר' נתן וואס ער שרייבט פאר זיין זוהן אינמיטן די מחלוקת ווען פינף יאר פון תקצ"ה ביז ת"ר דו לערנסט עס דורך זאגסטו ווי האט ר' נתן געקענט אריבערגיין ער איז געבליבן מיט פינף תלמידים מ'האט אלעמען אויסגעריסן פון אים און מ'האט מורא גע. מ'האט פשוט ס'איז געווען א פחד. ר' נתן שרייבט זיין זון עטליכע מאל, ברוך השם כ'האב מצליח געווען צו ארויסלויפן פון מקווה צוריק קומען און מ'האט נישט געווארפן קיין שטיינער אויף מיר אריין. ס'איז דא א בריוו וואס ער שרייבט, איך זיץ ביי מיר אין שטוב איצטער און פלוצלינג די שויב איז צובראכן געווארן, ס'איז אריינגעפאלן א גרויסע שטיין אין שטוב, זאגט ער בנס די אייניקלעך זיינע, די מאמע האט ארויסגעברענגט דעם קינד א מינוט פארדעם ס'איז געפאלן אויף די וועגעלע זיינע. ווארט נאך אויף יענע יענדע. וועסט ס'איז אלטע. וואס מיינטס אבער פאר היינט? וואס דארף מען, וואס קען מען זיך ארויסלערנען פאר היינט ווען ס'איז דא מחלוקת אויף דעם אויף יענעם אהער אהין? איך לערן זיך אויס איין זאך פון דעם, דאס האב איך זיך געלערנט. מ'זאגט אונז אגאנצן טאג. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, כולם קדושים, איך האב מיין רבי אדער מיין מנהיג אדער מיין משפיע וואס איך גיי מקבל זיין פון אים, די אלע וואס זיי רעדן אקעגן אים כך וכך, אדער זענען זיי גערעכט האלב אדער א פערטל אדער א דריטל אדער א טעות, און איך קריך נישט אריין אין די מחלוקת. איך וויל נישט הערן פון די מחלוקת, ס'איז נישט נוגע צו מיר, גארנישט, ווילסט נישט גיין צו איהם, איך האב א חבר, ער וויל נישט, גיי נישט, קום נישט, איך וועל נישט רעדן אויף דיין מנהיג, אויף דיין רבי, אויף דיין משפיע, וועסט נישט רעדן, איך וועל נישט רעדן, דאס, ער קען משפיע זיין אויף דיר, רעד נישט דא אנטקעגן יענעם, דאס איז דאס, ס'האט נישט מיט מיר, אין צען יאר ארום, אין צוואנציג יאר ארום. וועסטו זיצן און זאגן וואו ווי האב איך נישט געכאפט אז ס'וואלט יא קום קום נעמען די היסטאריע פון דעם צאנזער רב מיטן סאדיגורא דו ווייסט וואס ס'האט זיך אפגעטון אין גאנץ פוילן במשך זיבן יאר פון תר"ל ביז תרל"ז אויב כ'האב נישט קיין טעות ס'געווען צדיקים האבן אויפגעהערט צו גיין דאווענען אין די שולן ווייל מ'האט נישט געקענט אריינגיין אין קיין שול אה

נישט היינט ווייסען מיר יא מ'האט מ'האט געהאט א חשש ס'איז שבתי צבי האט עפעס א שייכות האט עפעס א קשר עפעס איך ווייס לערן דורך די מעשות אינעווייניג קוק אין די היסטאריע קוק אין די וואס האט זיך אפגעטון ביי די בתי דינים עס כאפט מיר א ציטער עס כאפט מיר א ציטער און היינט כרתי ופלתי

דו ווייסט וואס פאר א פייער ס'איז געווען? און ס'איז געווען אויף וואס צו זיך אנכאפן. ס'איז געווען אויף וואס, ביי יעדן איינעם איז געווען א מעשה'לע מ'האט זיך געקענט געבן א כאפ אן און מאכן פון דעם א פייער און דער פייער האט אריבערגעשלעפט בתי דינים. צענדליגער מיט הונדערטער רבנים, די פני יהושע, פון די גרעסטע פון די גרעסטע, און וואס זאל א מענטש טון אין ער לעבט אין יענע צייט און און זיינע רבנים, דאס האט מיר אויסגעלערנט איין זאך. פאר מיר, דאס איז מיין מיין פרטישע לעבן, הרג'ט זיך, שלאגט זיך, דאס איז צווישן דיר מיט אים, דאס האט גארנישט מיט מיר. וואס איז דאס? בשעת דער זוהר איז ארויסגעגאנגען איז געווען א גרויסע, אוודאי. מעגסט גיין און דו דארפסט גיין, כל זמן ס'שטערט נישט דיין פרטי'שער לעבן, דארפסטו אכטונג געבן אז דו מיט דיין ווייב און דיינע קינדער זאלן זיין סעיף, זאלן זיין סעיף, מעגסט גיין און דו דארפסט גיין.
מעגסט גיין און דו דארפסט גיין, טו וואס דו ווילסט, אבער איין זאך גיב אכטונג, וויפיל דו קענסט, וויפיל איך האב אין מיין פרטישע לעבן האב איך אפילו אויף דעם אויך נישט אכטונג געגעבן, ווייל ס'איז געווען עפעס א פרט, א נקודה וואס איך האב פארשטאנען אז איך בין איצטער אין בית דין של מעלה און מען פרעגט מיר עפעס, וואס ענטפער איך זיי? מיין ווייב? מיינע קינדער? מיין לעבן? האב איך מיך געמאכט מיין מיין דעסיזשען מיין החלטה וואס איז מיר נישט געווען גרינג בכלל, אבער כל זמן ס'איז נישט דער לעוועל אז מען טשעפעט נישט דיר, מען טשעפעט נישט דיין ווייב, מען טשעפעט נישט דיינע קינדער, גיי צו יעדן איינעם, טאנץ אויף ביידע חתונות, ס'האט גארנישט צו דיר, הרג'ט זיך און שלאגט זיך, ס'האט גארנישט מיט מיר. זי וועט אבער נישט גיין. מיין דיין זאגט איך טאר נישט גיין. דיין דיין זאל נישט גיין? דער דיין זאל נישט גיין? ער איז גערעכט, ער האט גע'פסק'נט א הלכה, צו מיר האט עס גארנישט צו טון. פרעג אים הלכות, פרעג אים אלצדינג.

ביי די ליטווישע וועלט, ביי די ספרדישע וועלט, אז דאס האבן חזל מתגלה געווען אז דאס איז איינער פון די גרעסטע יסורים וואס ס'וועט זיין פאר משיח וועט קומען. קאטעגאריע גדולה בין תלמידי חכמים, פון דעם האט מען מורא געהאט. אבער דעמאלטס איז געווען זאגט די גמרא מעולם לא נמנעו בית שמאי מיט בית הלל להשתדך צו חתונה'ן איינעם דעם צווייטן אפילו בשעת ס'איז געווען א ענין פון א קינד וואס לויט שיטת בית שמאי איז געווען א ממזר האט מען געזאגט פאר דעם אה דעם דעם קינד טארסטו נישט נעמען די אנדערע קינד מעגסטו נעמען. ניין ניין מיט ממזר נישט. יא מיט ממזר נישט. ניין נישט מיט דעם קינד. נישט אויף דעם, יא אבער נישט מיט דעם קינד, קוק אריין די משנה, ווי קען זיין אז ער מעג חתונה האבן אז ער האלט אז ער איז א ממזר? אבער מיין. מ'האט זיך ווייטער געהאלטן בשלום, מ'האט זיך ווייטער געהאלטן, די היינטיגע מציאות נע, ס'ווערט אויפגעהאקט, מ'קען זיך נישט האלטן, דאס דאס.

געפונען רוב אין שטוב און אזוי האט מען געראטעוועט אפאר קינדער, ס'איז געווען א חלק נישט און א חלק געווען יא און א חלק געווארן בעלי תשובות שוין. הר צבי, מקוה קודש, טיף, ס'איז לומדות, ס'איז גאונות, ס'איז קלארקייט, ס'איז גלייכקייט, ישרות. אזא סארט זאך, אבער אזא סארט זאך, ער ווערט נישט אויס גאדל הדור, אבער ווי קען זיין אז דו, איך האב מיין רעבן, איך גיי מיט מיין שיטה זייער גוט, אבער יענער ווערט נישט פסול, יענער ווערט נישט אויס איד, ער ווערט נישט אויס ערליכער איד. קען האבן א מחלוקת, קען האבן איז צו. קלייב זיך אויס דיין רעבן, איך זאג אלעמאל אין ארץ ישראל, אין ארץ ישראל איז דא די די אגודת ישראל מיט די עדה החרדית, בגדול, ס'איז דא שס, ס'איז דא נטורי קרתא, אבער מ'קען דאס צוטיילן, די עדה החרדית, און צווישן זיי איז דא אויך אסאך קבוצות, אגודת ישראל, צווישן זיי איז אויך דא אסאך קבוצות. ס'איז געווען שרעקליכע מחלוקת צווישן גדולי ישראל, די סאטמאר רב דא אין אמעריקע איז געווען איינער פון זיי, אז די בחירות דאס איז דאך רחמנא ליצלן עבודה זרה גילוי עריות שפיכות דמים און מוכיח געווען מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים, ס'איז געווען דער טשיבינער רב, די גרעסטע גדולי ישראל.

אינטערעסאנט, איך האב געהערט פון תלמידים פונעם דברי יואל אז ער וויל נישט נעמען קיין כסף פון זיי. אז ער האט נישט געוואלט. אז ער האט נישט געוואלט. מען איז געגאנגען פאר פארן דאווענען. נעם די סטייפעלע. פון די גדולי ישראל. טאמער דו גייסט מיט א כיוון אז טאמער גייט ער נישט מיט מיין שיטה איז ער א כופר א אפיקורס מען דארף זיך מער האט מען געהרג'עט מיט כלל ישראל, טאמער גייסטו אין דעם זאך איך האב א רעבן איך האב א רב איך האב א דיין איך האב א שיטה אין די נקודה וואס האט גארנישט צו טון מיט אלע אנדערע עניינים.

מחלוקת פון השקפה דער עיקר איז געווען ביי יעדן איינעם אויפן צווייטן עקירת הדעת, דארף איך מחליט זיין, איך איך בין א סאטמארער חסיד, רבינו יואל איז מיין רבי, איך פאלג אים אין די מעשה'דיגע זאכן, אבער איך גיי נישט נעמען ביי מיר אין קאפ אז די אנדערע וואס זענען אקעגן, קום איך וועל דיר געבן א דוגמא בתור ברסלב'ער חסיד. איך וועל דיר ברענגען א. אבער ס'איז נעמט נישט אוועק וואס איך וועל דיר געבן א דוגמא פון א אישית'דיגע דוגמא, קום טראכטן עה פון מיר אין מיין פלאץ, גיי אריין אין ברסלב, הער די נקודה, גיי אריין אין ברסלב, ביי רוב ברסלב'ע חסידים, איך ווייס נישט ביי רוב, ביי א חלק, הייבסט אן אים צו רעדן פון דעם שפאלער זיידן, מענטשן וועלן זאגן ימח שמו. און רבי נחמן האט גערעדט אקעגן אים שרעקליכע לשונות, שטייט אין חיי מוהר"ן. איך בין א ברסלב'ער, איך גלייב אין רבי נחמן. פרעגסט מיר אויפן שפאלער זיידן, איך קען זאגן, דער שפאלער זיידע איז זיכער איז אין גן עדן, מיט די גרויסע צדיקים. מיט מחלוקת אויף רבי נחמן, ער האט געטון א גרויסע טעות, א גרויסע מיסטעיק. ער האט באקומען אויף דעם מסתבר גוטע שלעק אויבן אין הימל אויכעט. יא, איך גלייב אז ער. אבער ס'נעמט אוועק פון מיר אז דער שפאלער זיידע. איי ר' נחמן האט געזאגט אז ער האט אויסגעריסן טויזנט מענטשן פון פון פון תחיית המתים? ר' נחמן האט געדארפט רעדן זיינע ווערטער? ר' נחמן האט געוואלט איך זאל וויסן וואס ער האט געזאגט אויפן שפאלער זיידן? ס'האט צוטון צווישן זיי, ס'האט גארנישט מיט מיר. איך קען שטיין אין זייט און זאגן מיין רבי איז ר' נחמן, די שפאלער זיידע איז ווייטער גרויס. ברסלב'ער וועט לייקן נישט, זיי האבן נישט ליב וואס איך זאג ארויס פון מיין מויל. מען קען נישט רעדן אזעלכע ווערטער. איך האב זיך צוגעברענגט צו דעם פלאץ. אבער וואס איך האב נישט באלעבט? איך לערן די ספרים און איך הער וואס און איך זע, איך לעב מיט ר' נחמן טאג און נאכט, ער איז דער רבי מיינער וואס ער לעבט ביי מיר היינט. יא ער לעבט ביי מיר, די צדיקים צדיקים במיתתם קרויים חיים איז נישט קיין נישט קיין ווארט. אה? נאך גרעסער גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם. איינע פון די נקודות איז אז רבי נחמן רבי נחמן האט געוואלט אז זיין זאך זאל זיך פירן אויף דעם וועג וואס ער האט איבערגעגעבן בחייו, ער האט געזאגט א לשון איך וויל אז מיין זאך זאל נמשך ווערן ביז משיח וועט קומען, מיין פייערל וועט טלוען ביז משיח וועט קומען, און איך וויל אז מיין זאך זאל ווערן איבערגעגעבן אז מיינע תלמידים זאלן מאכן נאך תלמידים, און די תלמידים זאלן מאכן נאך תלמידים, און מ'האט פארשטאנען פון זיינע ווערטער אז ס'איז דא א גרויסע נפקא מינה פון א תלמיד מיט א רבי, א רבי האט א כח צו משנה זיין, א רבי זאגט דער פריערדיגער דור האט געדארפט זאכן טון כך וכך, דער היינטיגער דור ס'איז א נייער דור ס'איז א נייע מציאות מען דארף משנה זיין אפילו עקרונות'דיגע עניינים, א תלמיד קען נישט משנה זיין, א תלמיד קען נעמען און איבערגעבן, און דאס האט ר' נחמן געוואלט. און דעריבער די ברסלב'ער זענען געווען זייער שארף ביז די לעצטע יארן, די לעצטע דרייסיג פערציג יאר איז געווען א גרויסע טשעינדזש, די מנהיגים אין ברסלב א גרויסע חלק זענען שוין ממש רעבעס, דאס איז עפעס א נייע מציאות אבער עס איז נישט געווען אזוי ביז פאר דרייסיג יאר, דער הסבר פון דעם איז קען זיין לכל הפחות איינער פון די הסברים, ס'איז אריינגעקומען אסאך נייע מקורבים, בפרט אונגערישע מקורבים, ס'איז אריינגעקומען אסאך בעלי תשובה ספרדישע, זיי האבן געדארפט האבן א מער א דמות פון א רבי, פון א מנהיג, פון א, האט עס געביטן, האט עס געטשעינדזשט. איך בין א דריטער דור, מיינע ביידע זיידעס זענען געווען ליטוויש און זיך מקרב געווען צו ברסלב, איך בין א דריטער דור אין ברסלב. מיין זיידע ר' שמואל שפירא מיט ר' נחום יצחק פראנק זענען געווען פון די ליטווישע, איך בין א אייניקל פון ר' לייבעלע קאוונער. ר' לייבעלע קאוונער איז געווען איין דור נאכן ווילנער גאון פון די גרויסע דיינים אין קאוונע. מ ו בין איך געפארן מיטן יאר און מ'וועט זיין אין די ערשטע ראש השנה ביי נישט אין אומאן אין קיעוו ערב ראש השנה אין אומאן. האסט פרובירט אמאל? ביסט געווען אמאל? ניין נישט לגבי קינדער. גייט צו אומאן וועגן וועגן הרב נחמנ'ס אור און דארט קען איך אפשר אויסבעטן. ס'איז דא ס'איז דא אזעלכע זיי האבן געפועל'ט ישועות דארט פון קינדער פון שידוכים. כ'ווייס כ'ווייס איינער אבער גראדע א אייניקל פון ר' נחמן יארן צוריק נישט געהאט קיין קינדער מער ווי צוואנציג יאר פון די חתונה דעמאלטס איז געווען זייער שווער צו פארן געפארן און צוריק געקומען ער האט אפאר קינדער פון דעמאלטס. די קיבוצים אין ירושלים און אין מירון דאס איז אייביג געווען און עס האט זיך געמאכט מען האט נישט געקענט פארן אויף אומאן עס איז געבליבן. עס האט זיך געמאכט פון דעם וואס מען האט נישט געקענט די עיקר האט זיך עס געמאכט ווייל מען האט נישט געקענט פארן בפרט די קיבוצים וואס איז געווען אין פוילן אין לובלין איז געווען ווייל מען איז געווען פון תרע"ד עס האט געפלאצט די ערשטע וועלט מלחמה האט מען נישט געקענט אריינקומען שוין האט מען בלית ברירה ס'געווען אזעלכע האבן געהאט התנגדות אויף דעם אין ברסלב אבער מיר צום סוף האבן אלע מסכים געווען אז אויב מען קען זיך נישט צוזאמען טרעפן אין אומאן זאל מען כאטש זיך צוזאמען טרעפן אין א פלאץ וואס איז דארט דא א קבר פון א צדיק מ'האט אויסגעקליבן פון אנהויב איז מען אין ווארשע אריבערגעגאנגען שפעטער אויף לובלין און ס'איז געווארן דארטן א קיבוץ פון איבער טויזנט מענטשן זיכער וואס האבן נישט געקענט אנקומען אין אומאן עטליכע איינציגע האבן אריבערגעטאנצט די גבולות אבער געווען זייער סכנה'דיג פון ארץ ישראל האט מען ערשט געקענט דעמאלטס קומען. איז האט עס אויפגעבויעט אין פוילן אין ארץ ישראל, אין ישראל איז געווארן א מחלוקת צווישן ברסלב'ע חסידים צו מירון צו ירושלים, אנדערע האבן געהאלטן אז ס'איז דא א גאנצע מסורת אפילו באהאלטענע רייד פון מירון ווי ר' נחמן איז געווען אין מירון ביי רבי שמעון, דאס איז מער די שלשלת פון קעניג, יא ס'איז געווען צוויי סארט צוגאנג, אבער למעשה פון ארץ ישראל האט זיך שוין געעפנט אפילו חוץ פון דעם וואס מ'האט נישט געקענט קומען, איז געווען די גרויסע די ר' אברהם בר' נחמן דער זון פון ר' נחמן טולטשינער וואס איז געגאנגען וואוינען אויף ארץ ישראל פון תרנ"ד און איז געפארן אלע יאר פון תרנ"ד ביז רע"ד צוואנציג יאר איז ער געפארן אויף ראש השנה צוריק געקומען אויף ארץ ישראל און ער האט שוין געהאט ספיקות. צו ר' נחמן האט געוואלט אפילו פון ארץ ישראל זאל מען אויכעט קומען צו ביי אים אין קאפ איז שוין געווען ר' אברהם בר' נחמן ער שרייבט שוין וועגן דעם און ס'איז דא שיחות פון אים אז ער איז געפארן ס'איז דא א ווארט פון אים אז ס'איז נישטא קיין בירור הלכה צו ס'איז דא א חיוב צו פארן פון ארץ ישראל אויכעט ער האט געהאט תלמידים וואס ער האט ער איז געווען דער וואס ער האט פרובירט מיט אלע זיינע כוחות גורם זיין אז די ברסלב'ע חסידים פון רוסלאנד זאלן אפלאזן וואס פריער רוסלאנד און קומען אויף ארץ ישראל, און עס איז געווען א גרויסע מחלוקת אויף דעם אקעגן אים אויכעט, האט ער נישט געוואלט פאלגן, וואס איז פשט? וואס האקסטו אין קאפ? מיר האבן דא אומאן, מיר האבן ר' נחמן, נישט אלע האבן געוואוינט אין אומאן, אבער מען קען אנקומען, בפרט אויף ראש השנה מ'וועט פארן אויף ארץ ישראל, ווער העט קומען? און ער איז געווען א מורא'דיגער דערהייבענער מענטש און א בעל רוח הקודש מיט זיינע ספרים אויכעט. איך האב געהערט פון דעם תלמיד זיינער ר' לוי יצחק בענדער זכרונו לברכה, ער האט זיך געטראפן, ר' לוי יצחק איז געווען א פוילישער, אבער ביי די ערשטע וועלט מלחמה, ער האט געלערנט אין מאקאווער ישיבה, מאקאוו פון פוילן, און דארטן האט ער זיך, תרע"ד איז געקומען דארטן איינער ר' איציקל אטוואצקער, און ער איז געווען א מורא'דיגע יונגע בחור אבער א תלמיד חכם און האט געמאכט א פייער אין די ישיבה פון ברסלב, רוב רוב ישיבות זענען געווארן ברסלב'ע בחורים, די צוויי משגיחים איינער א גערער איינער אן אלעקסאנדער זענען געגאנגען צו דעם רבי'ן פסח פרעגן וואס טוט מען ס'איז געווארן א ברסלב'ע ישיבה, איז די רעבעס האבן זיי גענטפערט אז אויב מ'איז ווייטער ממשיך תורה מיט תפילה זאל מען נישט שטערן, ס'האט געפלאצט די ערשטע וועלט מלחמה, אין חודש אב, די ישיבה איז צופאלן געווארן, אלע עלטערן קומען נעמען די קינדער, רבי לוי יצחק, אנשטאט צו אהיימפארן אין ווארשע האט ער געזאגט, איך בין נאכנישט קיין ברסלב'ער אבער איך האב געכאפט א ברען לאמיר לאמיר אריינכאפן אומאן, עס טוט זיך א איבערקערעניש אין די וועלט, ער איז אנגעקומען, ער איז געפארן מיט די באן און די גאנצע מעשה, ער איז אנגעקומען אין רוסלאנד, ער איז אנגעקומען אין אומאן חודש אלול, ער האט שוין נישט געקענט צוריקפארן. איז פארבליבן דארטן אין אוקריינע אין אומאן, רבי אברהם בן רבי נחמן איז געקומען פון ארץ ישראל מיט די לעצטע שיף, ער האט שוין נישט געקענט צוריק פארן, אזוי איז געקומען אז רבי לוי יצחק האט זיך געטראפן מיט רבי אברהם בן רבי נחמן און זיי האבן ביידע געשלאפן אין די ברסלב'ער שול דארטן, עס איז נישט געווען אוואו צו גיין, עס איז געווען א שעת מלחמה אויכעט, און ער איז געווארן זייער נאנט, זייער א תלמיד פון אים. ער האט געהערט פון אים זייער אסאך ווערטער פון די ארץ ישראל'דיגע חשיבות, רבי אברהם איז נישט פון ארץ, ער איז נפטר געווארן תרע"ח, און ער ליגט דארט אין אומאן, אבער פאר דעם פון תרנ"ד האט געהאלטן אין איין שטופן די ברסלב'ע חסידים, מען האט אים געזאגט אבער ס'איז דארטן דא ציונים, ער האט גערעדט פון די קאמוניסטן, זאגט ער ביידע בלאנדזשען, אבער זיי בלאנדזשען אויף ארץ ישראל, ער האט געשטופט, ער האט געזאגט, מ'האט אים געפרעגט אבער מ'גייט מ'לאזט איבער ר' נחמן, זאגט ער, איר רעדט פון אייערע קינדער? איך ווייס נישט אויב זיי וועלן זיין שומרי תורה מיט מצוות, מען האט נישט געכאפט וואס ער רעדט, כ'מיין דעמאלטס האבן די קאמוניסטן האבן נאכנישט קאמאנדעוועט, ס'איז געווען תרע"ד ביי די ביי די ס'האט זיך גערופן די ווי האט מען עס גערופן א מהפכה בולשעוויקית, בולשעוויק רעוואלושען, האבן די רבנים זענען ארויסגעגאנגען מיט ספר תורות אין די גאס מען האט געטאנצט.

ער אליין איז געפארן אבער ר' איטשע מאיר ניצט די זאך ער האט זיינע עניינים ער האט אים געקענט אבער נישט געווען קיין תלמיד זיינער

אבער עס קוקט אויס ווי עס איז געווען ביי די ברסלב'ע רביים עפעס א דאס אז איינער זאל בלייבן אין ארץ ישראל. רבי לוי יצחק בענדער האט קלאר געזאגט די לעצטע יאר ווען מען האט אנגעהויבן צו פארן, וועלכע יאר איז ער אוועק? ער איז נפטר געווארן תשמ ט, תשמ ט איז געווען די ערשטע יאר, יא, עטליכע און ניינציג, מיין זיידע רבי שמואל שפירא איז געפארן תשמ ט במסירות נפש, פעטער מיינער, מיין מאמע'ס ברודער. רבי שמואל שפירא מיין זיידע איז אזוי ווי מיין טאטע איך האב געוואקסן ביי אים אין שטוב פון אלס קינד פון פינף יאר ער איז געפארן במסירות נפש און רבי לוי יצחק האט דעמאלטס גערעדט אסאך ער האט זיך געבעטן זענען אלע נפטר געווארן די זעלבע יאר תשמ ט מיין זיידע רבי שמואל רבי וועלוול חשין מיט רבי לוי יצחק בענדער די זעלבע יאר אבער ער האט דעמאלטס ארויף גערופן אסאך תלמידים זיינע

אבער רבי לוי יצחק האט זיך געבעטן אז די אנגעזענענע מענטשן וואס זיי האבן א שטיקל א קוק א השפעה זאלן בלייבן די ערשטע פאר יאר, און האט געזאגט די ווערטער, רבי נחמן וויל ס'זאל בלייבן א גרויסער קיבוץ אין ארץ ישראל, ירושלים. אין מירון ראש השנה, א גרויסע קיבוץ דארט. יא. שיינע מצב. איך בין געפארן, אלס קינד בין איך געווען אין מירון, שפעטער בין איך געווען אין ירושלים. ס'איז געעפנט אומאן האב איך אנגעהויבן. ירושלים איז דא אפאר קיבוצים. יא.

ער האט אים געהייסן ער זאל לערנען ער זאל לערנען רבי נחמנ'ס ספרים ליקוטי מוהר ן מאור ושמש די צוויי ספרים און זיין טאטע איז אריין צו סאטמאר רב אז היתכן האט ער געזאגט אז נישט יעדער פארשטייט צו דעם אבער ווער ס'ציט צו דעם רבי נחמן האט גערעדט רבי נחמן האט גערעדט צו די דור פאר משיח און יעצט האלט מען דארט.

פון רבי נתן איז דא א ווארט וואס ער זאגט פאר זיין זוהן רבי יצחק, רבי אברהם בן רבי נחמן ברענגט דאס, אז איך האף צו דעם אייבערשטן אז דער ענין פון דעם קיבוץ אין אומאן ביי רבי נחמן ראש השנה העט זיך ציען ביז משיח וועט קומען, אבער מ'קען נישט וויסן וואס ס'וועט אריבער גיין. וועגן די נסיונות, וועגן די הסתרות, זאגט ער פאר זיין זון, זאג איך דיר, זאלסט זען אלע יאר פארן צום רעבן אויף ראש השנה אין אומאן, טאמער ס'וועט זיין א יאר וואס דו וועסט נישט קענען, ווייל מ'וועט נישט צולאזן, זאלסטו שטיין ערב ראש השנה אין מארק, אין דעם שוק, וואס פון דארטן קען מען זען ר' נחמנ'ס ציון, און פון דארטן זאגן די צען קאפיטלעך תהילים דעם תיקון הכללי. און ראש השנה זאלסטו דאווענען אין וואס פאר א שול דו זאלסט נאר קענען דארטן, און אויב מ'וועט נישט לאזן אריינגיין אין די שול, זאלסטו דאווענען אין א פאליש. זיין ראש השנה אין אומאן, דאס איז דא פון ר' נתן. פאר זיין זון האט ער געהייסן נישט פארן אויף ארץ ישראל פאר זעכציק יאר. עס איז אינטערעסאנט, ער איז נפטר געווארן, ער איז געפארן ביי זעכציק, אין א יאר ארום איז ער נפטר געווארן, און ר' אברהם ב"ר נחמן ברענגט ווייל ער האט מורא געהאט אז ער וועט נישט קענען קומען טאקע, וויפיל ארץ ישראל איז חשוב און גרויס,